מילמאן אבער האט פארריכט זיין מערכה ביים עולם דערמיט וואס ער האט געגעבן איבער'ן פראגראם דאס ליד פון דעם פרייליכן חסיד'ל. די אפלאדיסמענטן נאך דעם ליד איז שוין געווען ענליך אויף אן אוואציע. לילי, וואס האט אויך דא געהאט אפאר טאקטן אליין אויף דער פיאנא, האט זיך אויך געמוזט נייגן. נאכן קאנצערט און מיטינג האט זיך לילי דערפילט ווי ניי געבארן. דאָ האָט זי דערקענט איר שטאַם. דאָ האָט זי דערזען פֿאַר זיך אַ נײַע וועלט. און גייענדיק מיט מילמאַנען, וועלכער האָט זי באַגלייט אַהיים, האָט זי שוין ווי אַ חבֿרטע געזאָגט, מיסטער מילמאַן, איך וואָלט זייער געוואָלט קענען ייִדיש. איר וועט קענען, טײַבעלע, איר וועט קענען, האָט מילמאַן זי געטרייסט מיט אַ שמייכל. געקומען אַהיים, האָט לילי דערציילט דער מוטער, וואָס האָט אַ אומגעדולדיקע געוואַרט אויפֿן רעזולטאַט פֿון דעם ערשטן אויפֿטריט אירן, זייער שיין געווען מא, זייער שיין, און אלץ אין אידיש. און א ווארף טוענדיג א פינף דאלארדיג פאפירל וואס מיסטער מילמאן האט איר אין וועג איבערגעגעבן ווי האנאראר פאר איר באגלייטונג אויף דער פיאנא, האט זי א לוסטיגע געזונגען. מיסטער מילמאן האט מיר צוגעזאגט אפט אזוינע קאנצערטן. די מוטער האט צוגענומען די פינף דאלאר, געוואלט א זיפץ טאן, אבער אנשטאט דעם האט זי לילין ארומגענומען און זי שטארק געקושט. גאלדעס פריינד. דער נייער פלאץ וואו גאלדע האט געארבעט איז געווען ניט באזונדער גרויס, אבער דערפאר אינטערעסאנט. די דרייסיג ארבעטער מיידלעך וואס דער שאפ האט פארמאגט זענען אין פארלויף פון די ערשטע עטליכע טעג געווארן איר נאענט, מיט עטליכע האט זי זיך אפילו באפריינדעט, איבערהויפט מיט די צוויי וואס האבן געארבעט מיט איר ביי איין טישל. דאס זענען געווען צוויי אמעריקאניזירטע אידישע מיידלעך וואס האבן גערעדט א גוטן ענגליש און א שלעכטן אידיש.

זי פלעגט אויף א פראגע ענטפערן גאר אנדערש ווי זי וואלט געוואלט, בלויז דערפאר וואס זי האט ניט געוואוסט ווי אזוי מען רעדט ארויס ריכטיג א געוויס ווארט. עס איז ביי איר רעכט געווען אמאל אנגעבן איר וואוינונג אין אן אנדער גאס, בלויז דערפאר וואס די גאס וואו זי האט געוואוינט איז איר געווען שווער ארויסצוזאגן מיטן ריכטיגן אקצענט. איבערהויפט האט זי אויף אסאך פראגעס אין נייעם שאפ געענטפערט ניט ווי עס איז געווען, נאר ווי עס האט זיך ביי איר סתם ארויסגערעדט, אמאל צוליב דער שפראך, אמאל צוליב צעטומלטקייט, און אמאל גלאט אזוי נישט אראפצופאלן פאר די אמעריקאניזירטע מיידלעך. שפעטער אביסל פלעגט עס איר פארדריסן. גאלדע איז פון דער נאטור נישט געווען קיין ליגנערין, אבער צוריק כאפן איז שוין איר געווען שווער. איבערהויפט איז זי אריינגעפאלן מיט דעם ענטפער אויף דער פראגע וועגן א פריינד. דאס רוב מיידלעך פון נייעם שאפ האבן גערעדט וועגן זייערע פריינד. מיטוואך פלעגן אסאך מיידלעך זיך איילן מער ווי אלע טעג, ווייל מיטוואך איז ביי זיי געווען דער טאג ווען זיי גייען פארברענגען מיט זייערע חתנים און פריינד. איינע פון די צוויי נאענטע מיידלעך וואס האבן געארבעט מיט איר ביי איין טישל האט זי מיט א שמייכל א פרעג געטאן, און דו גאלדע האסט נישט קיין פריינד? איז זי געבליבן צעטומלט, און ניט באטראכטנדיג זיך האט זי מיט א זיכערן טאן געענטפערט שור איך האב! און איז גלייך רויט געווארן. די חבר'טעס ביים טישל זענען געווארן נייגעריג וואס פאר א סארט פריינד א גרינע מיידל קען האבן, און זיי האבן זיך גענומען אויספארשן שוין לאנג, האט איינע געפרעגט. דריי מאנאט האט גאלדי געענטפערט און איז נאך רויטער געווארן. איז די אנדערע חבר'טע שוין מער נייגעריג און האט געוואלט וויסן זיין פאך. עס איז באמת געווען טשיקאווע צו וויסן וואס פאר א סארט פריינד אזא גרינע כאטש חנעוודיגע מיידל קען אריינקריגן, און זי האט גאלדין געפרעגט, וואס פאר אן ארבעט האט דיין פריינד? אן ארבעט? איז גאלדע ווי צעמישט געווארן און ניט געפינענדיג גלייך קיין פאסיגע ארבעט פאר איר אויסגעטראכטן חתן, האט זי ווי שיער וויינענדיק אויסגעברומט, מיין פריינד איז נישט קיין ארבעטער. האבן זיך ביידע אנגעכאפט און אנגעקוקט פארוואונדערט איינער די אנדערע, און נאכדעם גאלדן, און איינע האט איבערגעפרעגט. אזוי? ניט קיין ארבעטער? א ביזנעסמען? ניין, ניט קיין ביזנעסמען, האט גאלדע געשטאמלט און אויף איר שטערן האט ארויסגעשלאגן א שווייס. וואָס דען? האָבן ביידע מיידלעך זי געצויגן פֿאַר דער צונג. און אַזוי ווי גאָלדי האָט נעכטן געליינט אין אַ צייטונג אַ מאָדנע מעשה וועגן אַ סעילסמען, אַזוי אַז דאָס וואָרט איז איר פֿעסט אין קאָפּ געבליבן, האָט זי גלייך אַרויסגערעדט, ער איז אַ סעילסמען! אָ, סעילסמען! האָט איינע ווי מיט קינאה אויסגערופֿן, און די צווייטע חבֿרטע האָט זיך נאָך מער צעהיצט און ווי צוגעזונגען, אַ סעילסמען! פֿיין, פֿיין!

האט גאלדע דאס געמוזט אפלייגן אויף א גאנץ יאר, האט איר איינע געגעבן אן עצה אז זי זאל אזוי לאנג ניט פארציען, ווייל ניט אלע סעילסלייט זיינען רעאלע מענטשן. דא האט זיך גאלדע געמוזט איינשטעלן פאר איר סעילסמען אז ער איז ניט גלייך צו אנדערע פון זיין סארט, זי ווייס אויך אז עס זיינען דא סעילסלייט וואס זיינען גרויסע שארלאטאנעס און פארפירן בלויז מיידלעך מיטטירן אבער איז זי זיכער אזא ווי איר סעילסמען איז ניטא אויף דער גאנצער וועלט נאך איינער. און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן א מעשה מיט צירונג, האט דיר דער סעילסמען שוין געקויפט מתנות? האט מען זי אין אפאר טעג ארום געפרעגט. די פראגע איז שוין געווען גאר אן אומגעריכטע, און גאלדען האט שוין ניט געלונגען לייכט דערויף צו ענטפערן. זי האט א שטאמעל געטאן אז קיין וויכטיגע מתנות האט זי נאך דערווייל פון אים ניט, אבער ער וועט איר קויפן די שענסטע צירונג. וואס ווייטער זענען די מיידלעך צודרינגליכער געווארן, אנדערע האבן געוואלט זען איר פריינד. פארוואס זאלסטו טאקע גאלדעלע ניט באקענען אונז מיט דיין פריינד האט שוין א צווייטע ווי א שטאך געטאן פאריכטנדיג די פריזור מיט די שיינע הענט און אסאך מיידלעך האבן זיך א נעם געטאן צו גאלדען באקען אונז מיט אים. אלרייט, האט גאלדע א פארשעמטע געזאגט, אויב איר ווילט אזוי שטארק פארוואס ניט? ער וועט זיין זייער צופרידן. און עטליכע טעג נאכאנאנד האט גאלדע געטראכט ווי אזוי ארויסצופלאנטערן זיך פון איר סעילסמאן וואס זי האט אזוי אומשולדיג און אן שום כוונות אים פאר א חתן געמאכט. דער אויסגעטראכטער סעילסמאן איז איר געשטאנען פאר די אויגן, א שיינער, אן אויסגעפוצטער, און האט איר פריינדליך צוגעשמייכלט. זי האט זיך געשעמט פאר זיך און פארן דאזיגן יונגן מאן וועלכער האט פאר איר שוין עקזיסטירט.

און גאלדע האט טאקע געדאנקט גאט פטור געווארן פון סעילסמען, זי קען צוריק ארבעטן אין שאפ, די מיידלעך זענען אלע אזעלכע גוטע און פריינטליכע, ביז מען געפינט א רעכטן שאפ איז דאך אזוי שווער. די צווייטע מוטער רחל. אין די וואכיגע טעג איז רחל געווען פארנומען מיט דער שטוב, מיט די קלענערע קינדער און מיט דער באלעבאטישקייט.

דער קאָפּ איז איר געװען פֿאַרנומען מיט אַלערלײ אַרבעטן, װאָס זי האָט צו טאָן, און די װערטער האָבן זיך געשאָטן פֿון מױל, װי עמעצער, ניט זי אַלײן, װאָלט מיט עפּעס אַ הענטל ערגעץ באַװעגט. דערפֿאַר אָבער שבת איז רחל געװאָרן אַן אַנדערע. אַראָפּגעװאָרפֿן די װאָכיקע קלײדער, אָנגעטאָן אין איר אײנפֿאַך אָבער רײן שבת-קלײד, אױפֿן אױסגעװאַשענעם קאָפּ אָנגעטאָן די װײַסע טוך ביז איבערן שטערן,

איר טאטע האט זי נאכגעיאגט און איר מאן יעקב האט אים שטרענג געזאגט, שווער לעבן, איך קען ניט וואוינען ביי אייך אין דארף צווישן גויים, לאזט מיך מיט מיין ווייב רחל לעבן צווישן אידן. און דער טאטע אירער האט ענדליך צוגעשטימט, האט זיי געגעבן מתנות און זיי האבן זיך באזעצט אין א אידיש שטעטל. אויך מיט קינדער האט די ערשטע צייט פאסירט מיט איר ווי מיט דער מוטער רחל. עס איז אַװעק אַ פּאָר יאָר און זי האָט קײן קינד ניט געבאָרן. זי האָט זיך געשראָקן, טאָמער װעט יעקבֿ בײז װערן און װעט איר לױטן ייִדישן דין אין צען יאָר אַרום געבן אַ גט. אָבער גאָט האָט איר געבעט צוגעהערט און זי האָט אין דרײַ יאָר אַרום נאָך דער חתונה געבאָרן אַ קינד. נאָך דעם, אין צװײ יאָר אַרום אַ צװײטנס, ביז װאַנען זי האָט פֿאַרמאָגט פֿיר קינדערלעך. און אָט-אָט װעט זי געבױרן אַ פֿינפֿט. דאָס װעט שױן זײַן דאָס לעצטע קינד. און בײַ דעם דאָזיקן געדאַנק ציטערט זי אױף, די מוטער רחל איז בײַם לעצטן קינד געשטאָרבן, און עס באַפֿאַלט זי אַ שרעק. זי װאַרפֿט זיך אַלײן פֿאָר, װאָס זי נעמט זיך אַזױ איבער און גלײַכט זיך צו דער מוטער רחל. יענע איז געשטאָרבן אױפֿן מיטן װעג. עס איז געװען אין די צײַטן, װען יעקבֿ האָט געמוזט אַנטלױפֿן פֿון עשׂון. זי אָבער לעבט אין אַ רויִק קלײן שטעטל, אַ גלײַכעניש, לאַכט זי פֿון זיך אַלײן.

אויב נאר א אינגל וועט ער טאקע הייסן בנימין. און ניט באמערקנדיק רחל'ס שרעק האט ער זיך אויפגעשטעלט, מען דארף גיין אין בית מדרש הערן עפעס נייעס, מען זאגט אז די צייטונגען שרייבן וועגן מלחמה. אין עטליכע טעג ארום איז רחל געלעגן געווארן. זי האט מיט ליבשאפט געטוליעט צו זיך דאס ניי געבארענע קינד, א אינגעלע, און האט עס נאך פארן ברית שוין גערופן בנימינ'ל מיינס.

רחל! וועקט מען זי שטארק, רחל! קום! זי כאפט זיך אויף, קוקט שטאר אום זיך און זעט לעבן בעט שטיין איר יעקב'ן. ווער האט עס מיר גערופן, הא? איך! דיין מאן יעקב! זאגט יעקב שטיל מיט א געבראכענער שטים, רחל! מיר מוזן גיין, דער שונא איז אין שטאט, גאט זאל זיך דערבארעמען! רחל האט געריבן די אויגן און געקענט באגרייפן. געדאכט האט זיך איר, אז דאס מיינט איר יעקב דעם שונא עשוו'ן.

וואו וועסטו מיך באגראבן? אין מיטן פעלד? רעד ניט רחל, האט ער זיך געבעטן, טאמער געפינט זיך א בערגעלע, באגראב מיך דארטן. די עדה איז געגאנגען אלץ ווייטער און ווייטער. רחל האט דערפילט אז באלד קומט עס. די יסורים האבן איר אפגעלאזט, אבער עס איז איר באפאלן א שוואכקייט. זי האט געפרואווט מאכן מיט די הענט, זי האט אבער ניט געקענט.

זי האָט געװאָרפֿן אַ פֿרײַנדלעכן דאַנקבאַרן בליק צום בױם, האָט אַ זיפֿץ געטאָן, און איר נשמה איז אַרױס. דער רבֿ, װאָס איז מיט דער עדה געגאַנגען, האָט געמאַכט אַ הספּד און געזאָגט, זי האָט אַ גרױסע זכיה, זי איז געשטאָרבן אין מיטן װעג, װי די מוטער רחל, מיר װעלן זי דאָ באַגראָבן. די גאַנצע עדה ייִדן האָט דערפֿילט די גרױסקײט פֿון דער שעה. עס האט אויף אלע אוועקגעטאן דער גייסט פון די אלטע צייטן פון די אבות. קיינער האט די הייליגקייט ניט געשטערט מיט קיין טרער. אפילו דער הימל האט איינגעהאלטן זיינע טרערן ווען מען האט פאר רחלען געגראבן דעם קבר. די זון האט ארויסגעקוקט. זי האט באלויכטן דעם קבר פון דער צווייטער מוטער רחל. און די עדה אידן האבן זיך געלאזט אין וועג מיט זיכערע און פעסטע טריט. זיי האבן א צווייטע מוטער רחל.

דאס פאלק פלעגט ניט שטענדיק הערן דעם נביא'ס ווערטער. א גאנצן טאג האט עס געארבעט אין די פעלדער, אין די געדיכטע וועלדער, אדער ביי די גרויסע און רייכע הארן. אויך האט דאס פאלק ניט אלע מאל פארשטאנען וואס דער נביא רעדט. דער גרעסטער טייל פאלק פלעגט אין א פרייער מינוט אוועקגיין אין שענק אריין אויסטרינקען א גלעזל בראנפן, כדי צו פארגעסן די צרות און די קנעכטשאפט, אין וועלכער עס האט זיך געפונען יעדערער אין דעם דאזיקן לאנד.

דעם דאָזיקן האַר האָט זיך שטענדיק געדוכט, אַז דער גאַנצער מוסר, װאָס דער נביא זאָגט, איז אָנגעמאָסטן פּונקט פֿאַר אים, װײַל יעדע זינד, װאָס דער נביא האָט אױסגערעכנט, איז אױף זײַן נשמה געלעגן. און דער האַר האָט זיך געפֿילט שרעקלעך באַלײדיקט, און עס זײַנען אים ניט אײַנגעגאַנגען אַלע זײַנע תּענוגים, ניט די װײַנען, ניט די מוזיק, װאָס מע האָט פֿאַר אים געשפּילט, און דעם האַרס גרימצאָרן האָט געפֿלאַקערט, װי אַ פֿלאַם פֿײַער.

איך בין אויף אים אזוי בייז, אזוי בייז, אזוי בייז, האט ער זיך געקלאגט פארן חכם. גיב אן עצה, וואס זאל איך אים אפטאן? ווי מיינסטו, גרויסער חכם, אפשר זאל איך ביי אים זיינע פעלדער אפנעמען און לאזן אים אויף דער וועלט ארעם און נאקעט? און דער חכם האט געענטפערט, די דאזיגע נקמה איז שוין צו שפעט, ווייל דער נביא האט זיינע פעלדער און אלץ וואס ער האט געהאט בירושה

בארואיג זיך גרויסער האר, איך האב אן עצה ווי אזוי דו זאלסט זיך אין אים נוקם זיין אז ער זאל פילן שטארק און טיף די נקמה. אנגעצונדן מיט א בייזער שמחה האבן זיך די אויגן פון האר און ער האט אויסגעשריען, גיכער זאג, ווי אזוי? און דער חכם האט געענטפערט, אויב דו ווילסט באמת נקמה נעמען אין נביא,

אַ מענטש. ער איז געװען זײער אַ קלײנינקער, הענטעלעך קורצינקע, פֿיסעלעך דאַרינקע, אַ הערצעלע װי אַן אַרבעס, דערפֿאַר אָבער אַ קאָפּ װי אַן עמער די גרײס. דאָס דאָזיקע מענטשעלע איז געװען זײער שטאָלץ מיט זײַן גרױסן עמער-קאָפּ, דער עיקר, קינדער, פֿלעגט ער זאָגן,

ווייל דאס קליינע מענטשעלע מיטן גרויסן קאפ האט געהאט זייער א גרויסע צונג און האט געקענט א סך רעדן א סך רעדן, און דערצו האט דאס קליינע מענטשעלע מיטן הערצעלע ווי אן ארבעס די גרייס געקענט ציילן ביז ביליאנען, און ער האט אלץ אויסגעציילט, איין מאָל האָט ער זיך אַוועקגעשטעלט אויף אַ הויכן פּלאַץ, כּדי די מענטשן, וועלכע ער האָט קינדער גערופֿן, זאָלן אים זען, און האָט געזאָגט, ווייסט איר, קינדער, וויפֿל שטערן אויפֿן הימל איז דאָ? אַלע האָבן געשוויגן, קיינער האָט ניט געוווּסט. און דאָס קליינע מענטשעלע האָט גלייך אַרויסגענומען אַ בלוי גלעזעלע פֿון קעשענע, צוגעשטעלט צו די אייגעלעך די קליינינקע און גערופֿן, אָט וואַרט, באַלד ציל איך איבער, איינס, צוויי, דרײַ, פֿיר.

פֿונדעסטװעגן האָט ער דעם גרױסן קאָפּ געגלײבט און האָט זיך גענומען צום לערנען און האָט אַזױ אַרום זיך באַפֿרײַט פֿון דער ליבע. אַ צװײטער איז געקומען צום קלײנעם מענטשעלע מיטן גרױסן קאָפּ און האָט געפֿרעגט, װאָס איז אַזױנס גלױבן? גלױבן איז שמױבן! האָט דאָס קלײנע מענטשעלע מיט גרױסן קאָפּ חוזק געמאַכט. גלױבן איז גאָרנישט מיט גאָרנישט! איך האָב קײנמאָל נישט געגלױבט! איך דענק. און דער גלייביגער איז אוועק און האט זיך געקויפט א צענדליג ביכלעך און זיך געלערנט ווי ניט צו גלייבן. א דריטער איז געקומען און האט געפרעגט, זאג מיר, גרויסער קאפ, וואס איז אזוינס מיטלייד? מיטלייד איז שמיטלייד! האט דער גרויסער קאפ חוזק געמאכט, דער קאפ ווייסט נישט פון מיטלייד, דער קאפ דענקט לאגיש!

זײַנען אין יענעם דור אַרומגעגאַנגען קלײנע מענטשעלעך אָן ליבע, אָן גלױבן, אָן מיטלײד. עס איז געװען אַ צער אױף זײ צו קוקן. אָבער זײ האָבן ניט געװוּסט, װאָס איז אַזױנס צער. איז אין יענעם דור געבױרן געװאָרן בײַ אײנעם אַ זון. האָט מען באַמערקט, אַז דאָס קינד איז אַ קאַליקע. עס האָט געהאַט אַ קלײנעם קאָפּ מיט אַ גרױס-גרױס האַרץ.